לזכות מאיר יצחק הלוי בן פרומא שיחיה ברעסינגער ליום הולדת שלו ב' דראש חודש אלול. משיחת ב' דראש חודש אלול תשמ"א.
ס'איז זיך אויכעט דא אן אנווייזונג ווארום יעדער זאך איז דאך בהשגחה פרטית וואס מיר האבן זיך דא אלע צוזאמענגעקליבן. אין דעם טאג וואס דאס איז ראש חודש פון אלול, און אויכעט אין דער וואך וואס איז פארבונדן מיט פרשת שופטים, וואס דערפון איז זיך אויכעט, דארף מען דאך אפלערנען, ווארום אין דערויף איז דא אן אנווייזונג, און צוזאמען דערמיט אויכעט דאס גיט כח אז מען זאל זיך נעמען, מיט א פרייליכקייט און מיט א זיכערקייט אז מען וועט דורכפירן די שליחות וויבאלד אז דאס איז אנגעצייכנט אויכעט אין דעם ענין און אין די זאך און דעם אינהאלט פון ראש חודש און אין די זאך פון שופטים וואס ראש חודש איז דאך ווען די לבנה ווערט פונדאסניי הייבט זי אן לייכטן. און פון נאכט צו נאכט לייכט זי אלץ מערער און מערער, און זי ווערט אנגערופן המאור הקטן, אז דאס איז קלענער לגבי דעם שמש, לגבי דער זון, און דאס מען פארגלייכט יעדער אידן און אלע אידן, מונין ללבנה, אז מי יעקב קטן הוא, אז יעדער אידיש קינד

קען ער זיך טראכטן וויאזוי קען ער נעמען אויף זיך א שליחות פון דעם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא און זיין זיכער אז ער וועט עס דורכפירן, און ווי דערמאנט פריער אז דער אייבערשטער איז א כל יכול און בשעת מען פארבינדט זיך מיט אים דורך דערויף וואס מען לערנט זיין תורה און מען איז מקיים זיינע מצוות, אָטאָ דעמאָלט איז יעדער טאָג און יעדער אַפֿילו אַ נאַכט פֿון גלות, איז יעדער קליין קינד דאָ איז ער אַ מאור הקטן, אַ קליינער אינגעלע, אַ קליינע מיידעלע הייבט אָן שײַנען, און פֿון טאָג צו טאָג, פֿון נאַכט צו נאַכט שײַנט זי אַלץ מערער און מערער. און באשיינט דעם גאנצן ארום זיך, ביז וואנעט ווי מען זעט עס אין דער לבנה בפשטות, אז זי שיינט איבער דער גאנצער וועלט, און מען זאגט אז ישראל זיינען דומים ללבנה, אז יעדער איד און יעדער קליין קינד א אידישער, איז בשעת ער פארבינדט זיך מיטן אמת'ן שמש, וואס דאס איז דער אייבערשטער, האט ער דעמאלט גיט אים דער אייבערשטער זיינע כוחות ער זאל מאכן ליכטיג זיך און אין אן אופן אז ער ווערט אלס ליכטיגער און ליכטיגער, מאכן ליכטיג ארום זיך ביז וואנעט אז זיין ווירקונג און זיין ביישפיל דערוויסט מען זיך דערפון. אין גאר ווייטע ערטער, און אז דארטן קומט אן די אידיע אז א קליין קינד אין ניו ברוקלין, אדער א קליין קינד אין מעלבורן, אדער א קליין קינד אין מאסקווע, האט געטון א מצוה, און האט עס געטאן מיט א פרייליכקייט און מיט א הארציגקייט, און האט געטאן וואס הענגט אפ אין אים אז א צווייטער, זאל אויך באלייכט ווערן מיט די ליכט פון אידישקייט, ווירקט דאס און דאס מאכט ליכטיגער א קינד און אן ערוואקסענעם וואס געפינט זיך אין דער גאנצער וועלט, ביז אפילו בקצווי תבל, אין די ווייטע ווינקלעך פון דער וועלט. אז דארט ווערט אויכעט נאך ליכטיגער מיט דער אמת'ער ליכטיגקייט פון נר מצוה ותורה אור. און ער טוט נאך דעם קינד וואס האט אים באלייכטן, וואס כאטש ער האט אים ני געטראפן, מ'האט אים אבער דערציילט אדער ער האט געהערט דורך א הוק-אפ, אדער מ'האט אים געשריבן וועגן דעם, אז עס געפינט זיך א קינד אין מאסקווע הינטער דעם אייזערנעם פארהאנג, אדער געפינט זיך א קינד אין אן אנדער ארט אין דער וועלט און האט מוסיף געווען. און געמאכט ליכטיגער דורך טון נאך א מצוה, לערנען נאך א ענין אין תורה, און האט עס פארבונדן מיט שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, ער האט אויף זיך אליין גענומען א שופט, אז בשעת ער גייט עפעס טון פרעגט ער אן אין שולחן ערוך צי ער וויאזוי ער דארף דאס, טון, און ווי ער דארף דאס טון, און ווי גערעדט אמאל מער באריכות, צי מעג מען עסן די זאך אדער מען דארף זיך אפשיידן פון דער זאך, און צי דאס איז א שבת'דיגער טאג און א וואכעדיגער טאג, און ענליכעס, אטא דעמאלט ווערט דער שופטים ושוטרים תתן לך, אויכעט א ביישפיל וואס בשעת מען דערציילט. ציילט אז דער קינד האט דאס געטאן אין מאסקווע אדער אין ברוקלין אדער אין ירושלים עיר הקודש, בארץ הקודש, באלייכט עס דורך דערויף וואס סוף כל סוף דערוויסן, דערוויסט מען זיך דערפון, בכל קצווי תבל באלייכט עס די גאנצע וועלט אז א קינד אין א צווייטן עק וועלט מאכט אויכעט די שופטים ושוטרים ביי זיך, און מאכט אויכעט אזוי אין דער הויז דורך דערויף וואס ער בעט זיין פאטער און מוטער אז זיי זאלן אזוי איינשטעלן די הויז אז זי זאל זיך פירן לויט דעם משפט פון דער תורה און לויט דעם שוטר, לויט דער סופערוויזשען, לויט דער השגחה פון א תורה איד.

מיט יעדערן פון אידן, אפילו די אידן וואס געפינען זיך אין דעם פעלד פון גלות, ווארום מ'איז נאך ניט אריינגעגאנגען אין דער עיר הבירה, וואו דער אייבישטער געפינט זיך בגלוי, און מ'געפינט זיך נאך אין א שדה, ביז וואנעט אויכעט אז ציון שדה תחרש אין די צייט פון גלות? און געפינט מען זיך דארטן צוזאמען מיטן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, און ווי דער אלטער רבי שרייבט אויף דעם אז באור פני מלך חיים אז דער מלך, דער אייבערשטער דער קאמאנדער אין טשיף מאכט ליכטיגער און לעבעדיגער אויף דורכפירן אט די שליחות, און דאס פארבינדט מען דורך דערויף וואָס ער לערנט אָפּ פון דעם, דערפון וואָס היינט איז ראש חודש, און דערפון וואָס דאָס איז די פרשה, וואָס די גאַנצע פרשה ווערט אָנגערופן שופטים ושוטרים תתן לך, אַז גאָר אין גיכן און טאַקע נאַו וועט זיין דער עתידים להתחדש כמותה. אזוי ווי די לבנה ביי אין ר' טאג פון ראש חודש, און ניט קוקנדיק וואס א טאג פארדעם האט מען איר ניט געזען אז זי לייכט, ווארום זי האט זיך געפונען אין גלות, אין פינסטערקייט פון גלות, הייבט זי גלייך באלייכטן די גאנצע וועלט, ווארום ס'קומט משיח צדקינו, וואס דעמאלט זאגט מען והלכו גוים לאורך, אז יעדער פאלק און אלע פעלקער וועלן גיין לאורך, לויט דער ליכטיגקייט וואס זיי באקומען פון יעקב הקטן, פון דעם מאור הקטן, און אין זיי גופא פון קליינע אידישע קינדער, און ס'וועט זיין צוזאמען דערמיט אויכעט דער בנין בית המקדש דורך משיח צדקינו, וואס וועט זיך אויכעט געבויט ווערן שנעל נאו.